סאטמאר האט אנגעהויבן צו זעהן אז די מין ברעין וואשינג וואס מען פלעגט די אלע אלטע אידן ברעין וואשן ארבעט שוין נישט היינט, ווייל קודם כל איז ס'איז יונגע חברה און נאכדעם איז דא האטליינס וואס זיי טוען אויפקלערן וויפיל פאלשקייט ס'גייט דא פאר, האבן זיי געזעהן אז דא עט נישט ארבעט מער, וויאזוי האט סענדער דייטש געזאגט, ווען ס'איז דא פיר טעג חול המועד מוז מען מאכן ווייל. ווייל טאמער נישט עט דער עולם משוגע ווערן מ'עט אנהייבן צו טראכטן און דער צייטונג קומט דאך נישט ארויס דער איד און ממילא דער עולם נעמט זיך כאפן אז מען פירט יעדן דא שולל סא דער חברה זענען געווען זייער זייער אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד מען האט מיט זיי געקענט טון וואס מען האט געוואלט אבער מיט די יוגנט קען מען נישט און די זעלבע האט מען נישט געקענט טון מיט מיר אויך נישט וואס מען האט געוואלט און זיי האבן מיך געוואלט רעסטריקטן און דער האטליין און מען זאל נאר אזוי רעדן און איינער קאלט אפ דו זאלסט רעדן נישט פון מקווה'ס נאר פון מאלעסטינג אן אנדערער קאלט אפ דו רעדסט שיינע דברי תורה, זיי פראבירן אייביג צו קאנטראלן, דער איז נאו מאר קאנטראל, אונז האמער אראפגעווארפן דעם יאך פון די שקצים סאטמאר, און דאס איז וואס איך וויל יעצט רעדן, דער עולם איז געווארן קלוג און מען הייבט אן צו זען וואס דא גייט פאר, ממש מען לאכט דעם רעבן אין פנים מיט זיין גאנצע שיטה, בפומבי, מען האט ארויפגעזעצט אויף זיין שטיל א מענטש לא קרא ולא שנה, א ליידיגייער זאליקע וואס משה פירט אים, און משה איז דא אונטערצוברענגען גאנץ אידישקייט. משה האט אזוי געהאט מיטן רעבן און מיטן זכרונו לברכה א ווי גארנישט, ער איז געווען ער האט באקומען אלע באנק אקאונטס פון סאטמאר דער בירך, בוצע בירך ניאץ השם, מען האט זיך גע'חנפ'עט צו אים ענד דעטס אלל דעט דער איז. שפעטער האבן זיי געזעהן אז די יונגע חברה גייען נישט נעמען די גארביטש, אין פעקט דעי דאונט איווען ביי די איד, איך הער די איד האט היינט איך הער מינימום איך ווייס זעקס צו זיבן טויזענט אויסגאבעס, כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל זיי האבן, עס זענען דא זיך אזויפיל וויפיל איך האב א דינסטאג נאכמיטאג, אבער דאך נאר אזויפיל מענטשן שוין. יא, דער עולם האט שוין, די באלאוני איז אווער. איך האב שוין לאנג געזאגט, מען דארף מאכן א ווילימסבורגער פעיפער, וואס מען זאל דארט קענען אריינשרייבן וואס מען וויל. ווען סערעט וויזשניץ וויל האבן א מלוה מלכה זאל מען אים קענען אריינשטעלן. דאס רשעות איז אזוי גרויס, איך האב א זיידן וואס מען האט געדארפט איבערפיקסן דארטן א בית החיים, און ער איז געווען פון די גדולי הדור בימיו. געמאכט שאלות ותשובות ספרים, בין איך אריין געגאנגען צו משה און איך האב אים געזאגט, צום איד, איך האב אים געזאגט איך וויל אריין שטעלן דעם ארטיקל און איך באצאל, און דאס איז נאך געווען פארן חרם והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז נאך געווען אסאך פארן חרם, מ'האט נאכנישט גערעדט פון קיין חרם, מ'האט נישט גערעדט נאך פון גארנישט, נאר סאטמאר האט מורא געהאט אז מ'נעמט עפעס איבער פון זיי און זיי'ל נישט זיין די בעל הבתים אויפן עולם. ס'עט אן אנדערער אויכעט מאכן אפאר טאלער איבערצופיקסן א פלאץ. נא דאס איז עס. גם לי גם לך לא יהיה. איך הייב אן באמת צו פארשטיין, באמת איך הייב אן צו פארשטיין, מה חרי האף הגדול הזה אויף די אידן פון יוראפ, ווייל איך האלט אז דארטן זענען די רבנים געווען פונקט אזוי קאראפטעט, נישט אלע אבער א גרויס טייל, און מ'האט זיך אויפגעפירט אזוי ווי היינט אין ווילימסבורג. ממילא האט דער אייבישטער געזאגט דאס ברויך איך נישט, נישט אויף דעם האב איך געגעבן די תורה אז אפאר אידן זאלן מאכן געלט, איך האב אסאך צאמגעליינט, ס'איז דעמאלטס אויך געווען די אלע זאכן, רבנים, פאלשע דין תורה'ס, עניוועי, כ'וויל יעצט צוקומען ווייטער צום פונקט, האט מען נישט געלאזט קיינער זאל טון גארנישט, ממילא האבן זיי געוואוסט אז אזוי האבן זיי דעם עולם ברעינוואשד, איז געקומען נחום ראזענבערג און ער עפענט א האטליין און ער רעדט אפענע דיבורים און ער איז מסביר יעדע שייגעץ שטיק, האבן זיי געוואוסט אז דאס גייט זיי אומברענגען, ספעשעלי די יוגנט. די יוגנט ליינען נישט די שטותן וואס מען שרייבט אינעם איד, איז למעשה האט עס זיי זייער וויי געטון, זענען זיי ארויסגעקומען מיט חרמות מיט איסורים, איז איך האלט מען דארף מאכן א צייטונג וואס מען זאל אלעס קענען דארט אריינשרייבן ווער ס'וויל, און מען זאל אויך קענען אריינשרייבן טשיילד מאלעסטעישן, ס'וועט זיין די בעסט סעלער, ס'איז יעצט אויך געווען א מעשה, מיר האט דערציילט איינער.

און ער האט גענומען מיט זיינע חברים האט דעם ראש ישיבה אזאלעכע מכות געגעבן אז ס'איז געגאנגען אחת ואחת אחת ושתיים אחת ושלש זיי האבן אים צעבלוטיגט און צעביילט בקיצור דער ראש ישיבה האט געזען אז ער איז אויף צרות איז ער אוועק געלאפן שרייט ער אים נאך רוף די פאליס איך דו האסט דאך דא א ווידיאו פון אלעם ס'איז דאך א שול רוף די פאליס איך וויל זיי זאגן פארוואס איך האב דיך אנגעמכה'ט און דאס איז שוין איינע פון די חשובסטע ראש ישיבות. עניוועי מען האט געוואלט פארשווייגן די זאך איז מען געגאנגען מען האט געמאכט א מוראדיגן מאוו מען האט געזאגט אז נישט דער ראש ישיבה האט אים מאלעסטעד נאר עס האט אים מאלעסטעד איינער פון די הנהלה אז דער בחור האט נישט געוויסט ווער ס'איז א ליצנות מען האט יענעם ארויס געווארפן און די ישיבה פארט ווייטער אבער דאס אויך שוין א מוראדיגע אימפראוומענט ווייל אמאל איז דאך דאס אויך נישט געווען יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער מען האט געמאכט אז מ'עט ברעין וואשן יעדן און דער עולם לאזט זיך היינט נישט ברעין וואשן די פיקטשערס פון איד איז טאקע שיינע פיקטשערס אבער די רעסט אוו איט איז אלל גארבידזש. יעצט וואס טוט מען יעצט? מען גייט ארויסגעבן אויפן אינטערנעט דעם איד יעדן טאג? ווייל משה פרידמאן זעהט די אלע נייעס וואס ער ברענגט האט שוין דער עולם לאנג געליינט אויף די אלע בלאגס, ס'איז שוין קיינעם נישט אינטערעסירט די אלע זאכן, און ער ברענגט פיקטשערס מיטן רעבן זכרונו לברכה ווער דאס איז געווען ווער יענער איז געווען, דער עולם איז נישט אינטערעסירט נישט אין רעבן זכרונו לברכה, און זענען נישט אינטערעסירט ווער יענער איז געווען. דעטס איט. סאו בקיצור זעהט ער אז ס'טויג נישט איז ער געגאנגען און ער געמאכט יעדן טאג ער געט ארויס אויפן אינטערנעט דעם איד ער רופט עס אז ער געט עס ארויס קודם האט ער געזאגט מ'געט עס ארויס נאר אויפן אימעיל יעצט איז עס שוין אויפן אינטערנעט אויך יעצט איך וויל פארשטיין סאטמער צו מיר זעהט אויס און צו יעדן זעהט אויס אזוי ווי א פראסטעטוט א האר זי זי האלט אינמיטן מזנה זיין מיט א מאן מיט א פרעמדן און זי שרייט מען טאר נישט מען טאר נישט דאס איז סאטמאר מען האט צאם געשטעלט אן אסיפה האט אויס געגעבן מיליאנען דאלער אז ס'זאל נישט זיין קיין אינטערנעט און אלל אוו א סאדען דער איד גייט אויפן אינטערנעט. סקולענער רבי, דו אלטער פערד, דו טיפש דו, וואס עפענסטו נישט יעצט דיין פיסק? קען זיין ער ווייסט אפילו נישט אז מען גייט אויפן אינטערנעט און מען טאר אים נישט זאגן ווייל אניט וועט משה אונטערברענגען יענע מענטש. ס'איז אזא רשעות און קיינער איז נישט מוחה, אקעי סקעלענער רב איז אן אלטע בהמה, אבער וואו זענען די אלע יונגע רבנים זאל זאגן מען טאר דאס נישט טון? רב וואקסמאן איר האט געזאגט א מוראדיגע דרשה קעגענעם אינטערנעט אין סיטי פיעלד. פארוואס רופט איר זיך יעצט נישט אן אז מען האט געמאכט חוזק פון אייך און פון די גאנצע דרשה? וואט איז גאוינג אן היער? די זונה זיצט מיט א מאן אויף איר, און ער איז מזנה מיט איר, און זי שרייט מען טאר נישט! מען טאר נישט! דאס איז סאטמאר. יעדעס מאל ווען מען מאכט א נייע מאוומענט, איך האב ענק געזאגט דאס, די רבי האט אמאל געזאגט ווען אונז מאך מיר א זאך, צו אונז זאג מיר עפעס, קוק מיר פופציג יאר פאראויס וואס דאס וועט ברענגען. ווען ס'איז געווען די אינטערנעט אסיפה האב איך גע'טענה'ט די גאנצע צייט, כ'האב געשריגן לאנג ביפאר די אינטערנעט האט מען מאלעסטעד קינדער, אונזער פראבלעם איז מאלעסטעישן און נישט אינטערנעט. און נאכדעם האב איך געטענה'ט, דער עולם מוז עס האבן, מען קריגט היינט נישט קיין באנק סטעיטמענטס, אלעס מוז גיין אויפן אינטערנעט. סאו עטס ווילטס זיך שלאגן מיט דעם? עטס ווילטס ווערן ווי די קוועיקער טאון, ווי די חברה אין פענסלעוועניע, ווי די עימיש? עטס ווילטס ווערן אז מ'זאל צוריק גיין מיט הארסעס און באגיס? איטס נעווער גאנא העפן. זייט איר נישט אין זאך נאר ווייל זיי מאכן פרנסה דערפון. עס קומט א אינגערמאן, א כולל אינגערמאן, איז זייער ביזי, א גאנצן טאג לערנען, ווידער ביינאכט מאכן א פאר טאלער עקסטער מיט א דיעל, ריעל עסטעיט דא און דארט, מען טאר נישט! מען טאר נישט! דו האסט דאך געזאגט ער זאל האבן דרײַ אהאלב טויזנט דאלער צו צאלן דעם רענט. דער סקולענער רבי האט זיך אין זיין לעבן אמאל געזארגט פאר א דאלער? ראביי וואקסמאן זארגט זיך אמאל צו קאווערן א בודזשעט? ס'איז אלץ קהל'ישע געלטער. יעדער רייט אויפן ציבור און מען שטויסט אינעם ציבור. רבותי דער אינטערנעט איז מותר לכתחילה, וואטש נאר וואו דו קוקסט און דעטס איט. יעצט סאטמאר גייט ארויף אויפן אינטערנעט און קיינער זאגט גארנישט, איז דאס בארעכטיגט צו זאגן אז סאטמאר זענען האוערס, זונות? ס'איז אז עטס זענטס האוערס בשעת ווען די זונה. האלט אינמיטן טוהן איר איסור, שרייט זי מען טאר נישט, דאס איז היינט סאטמאר, דער עולם איז נישט היינט פארדרייט מער, ס'איז נישט דער רבי האט געזאגט און מען זאל לעבן מיט משיח'ן און קומען און מיט גיין און מיט געבן קוואדערס פון ניינטין עיטי, דאוז ראולינג דעיז אר אווער, אונז עקספעקט מען פון די רבנים טו ליוו אפ טו דעיר פאר, און אויב זיי קענען נישט לעבן צו זייער פאר זאלן זיי אונז נישט זאגן וואס צו טוהן, אונז זעמער נישט זייערע בהמות. יעצט, ווער ס'געדענקט, ס'איז געווען א צייט וואס מ'האט געוואלט מאכן אז דער איד זאל ארויסקומען יעדן טאג, דאס האט נאך סענדער דייטש געוואלט מאכן, און קהל האט עס אפגעשטעלט, מ'איז אריין צום רעבן, האט געזאגט, זיבעציק פראצענט וואס מ'מוז שרייבן איז דאך פון מדינת ישראל, זיי, זיי פארנעמען דאך ליידער די זיבעציק פראצענט פון די נייעס יעדע וואך. האט דער רבי געזאגט איך וויל נישט, און מ'האט עס צוגעשפארט, סאו יעצט גייט משה ארויסקומען יעדן טאג. אונז האב מיר עובר געווען שוין אלעס וואס די רבי האט אונז געלערנט, איך האלט מען דארף טוישן דעם נאמען, ס'דארף זיין אולד סאטמאר און ניו סאטמאר, אולד סאטמאר וויל נאך האלטן וואס די רבי האט אונז געלערנט, נישט נאר קעגן ציונות נאר וואס ער האט אונז געלערנט, שובבים, ס'איז יעצט דא איינער פון די גרויסע רבנים אין ארץ ישראל, גאנץ ארץ ישראל דרייט זיך אויף רעדער ווייל מ'האט אים אויפגעפיקט, פארוואס האט מען אים אויפגעפיקט? ווייל אין זיין קהילה איז געווען א רעיפ, א חשובער איד וואס האט גערעיפט צוויי טעכטער, שוועסטערס, און דער רב האט נישט געלאזט קומען פאראויס, און איך שריי יעצט צו די עף בי איי, עטס זעהטס? עטס טוטס גארנישט! ווען מען האט געגאסן מיר בליטש אין די אויגן, דאס איז געווען א העיט קריים צי א לאוו קריים? מען טוט גארנישט! ס'איז געווען איינער וואס ער איז אין סטאק מארקעט זייער גרויס, און די מענטשן וואס זענען נאנט האבן געוואוסט וואס מען קויפט וואס מען פארקויפט, און זיי האבן געמאכט מיליאנען, איז למעשה די עף בי איי האט אים מעלים עין געווען, פארשטייסטעך, ווייל ער איז א מומחה אין סטאקס און שעירס. האט זיך אנגערופן די דירעקטאר פון איין אפטיילונג דארטן, כ'העט ענדערש געוואלט אז מיין שוועסטער זאל זיין א האוער אין א בית זונות, ווי מיין ברודער זאל זיין אן איינגעשטעלטער אין די עף בי איי, זיי זענען ארגער ווי די זונות. דאס האט ער געזאגט מיט צען יאר צוריק, און יעצט קומט עס ארויס, ס'איז זייער א פאוערפול ווארט. זיי האבן יעצט אינוועסטיגעיטעד הילערי קלינטאן, ס'פעלט פון אירע אימעילס, זי האט פארלוירן אפאר פאונס מיט וויכטיגע סודות, ס'איז חברה האוערס, זיי פארקויפן אויס אמעריקע. איך ווייס ווער ס'ליינט היסטערי, אין דייטשלאנד האט זיך עס אויך אזוי אנגעהויבן, היטלער איז נישט געווען אין די מאכט, ס'איז געקומען אפאר אזאלעכע עס עס און זיי האבן אריינגעלייגט היטלער'ן, און זיי האבן נאכדעם געטון וואס זיי האבן געוואלט, און אין אמעריקע גייט עס אויך געשען. די אלע דאלארן וואס עטס האטס געפאקט, די אלע הייזער וואס עטס האטס געפלאגט זיך, דאס וועט מען ענק צונעמען, ס'וועט נישט בלייבן ביי ענק גארנישט, היסטערי ריפיטס איטסעלף. סאו עניוועי, איז דא די אלטע סאטמארע חסידים, און ס'איז דא די יוגנט די נייע, אזוי ווי ס'איז דא אולד ווילימסבורג און ניו ווילימסבורג, ניו ווילימסבורג האלט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין דברי יואל, און אז טאמער איז ער געווען האט ער נישט געוויסט וואס ער רעדט, וויאזוי האט חיים שיע האלבערשטאם געזאגט? ער איז געווען אן אלטער נערוועזער איד, ער האט פארלוירן די קינדער האט ער געשריגן ווי א חיה, דאס האט ער אמאל געזאגט. און ממילא איז נישט דא וואס צו לערנען אין זיינע ספרים, ס'איז נישט דא וואס צו האלטן אין זיינע ספרים, און ווער האט עס אנגעמאכט? זאלעכע שקצים ווי משה פרידמאן, די רעבעצן, און ווי די אלע ארום און ארום, משה דוד נידערמאן, און נאך חברה, ענקער סוף איז אויך שוין געקומען, ווייל דער עולם איז שוין פעד אפ פון די גארבידזש. אונז קען מען נישט באקומען גארנישט פון די גאווערמענט, מען גיבט אריין דא מיליאנען, מען גיבט אריין געלט פאר אלטע מענטשן מען זאל ארום טראגן עסן, און הינדי קאון גנב'עט אראפ פון דעם, און דער גנב'עט אראפ, און די יו דזשי או גנב'עט אראפ, ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, אונז זעמער אזוי ווי די הינט אין די גאס, און אונז האבן מיר נישט קיין ווארט, און דאס האט אראפגעברענגט די יוגנט. געזאגט, יו אר פינישט, יעצט הייבט מען אן, מען גייט צו פראנצויזישע קינדער, איך קאלן שוין אפ בערך פינף און פערציג פופציג וואכן, מ'האט מיך נישט צוריק גענומען, זאג איך, האסט א פראבלעם, פאר אויף פראנקרייך, שרייב דיך איין אין די תלמוד תורה וואס זאליקאוו וויל ליקווידירן, דארט וועט מען דיך אננעמען, ווייל זיי פעלט אסאך קינדער. א מענטש וואס ער איז ווערט א פערטל ביליאן דאלער צען יאר צוריק האט די צייטונג געשריבן אז זאליקאוו איז אזוי פיל ווערט, ער ווערט היי און עקסיידעד אז מען האט אים געגעבן א פרייוועט פליגער און ער איז געפארן מיט הרב דוד פיינשטיין, און ער איז געפארן מיט מלכיאל קאטלער. מלכיאל איז דאך א זונה, האט דאך צוויי ווייבער, ער האט צוויי, אמאל האט ער זיך געלעקט צו רבי אהרן, היינט לעקט ער זיך צו דיר. ער גייט ווי די געלט איז. איך האלט אז אויב די רבנים קומען נישט ארויס קעגן דעם אינטערנעט אן דעילי בעיסיס מיטן איד, איז געענדיגט מיט סאטמאר. מ'דארף שוין מער נישט פארן צום ציון אויך נישט. דעם רבינ'ס האראוואניע געגאנגען להבל ולריק, ווייל זיין חשבון איז נישט געווען צו ראטעווען זיין דור נאר דורות הבאים, אזוי ווי דער רבי פלעגט זאגן ווען אונז זאגן מיר עפעס קוקן מיר פופציג יאר פאראויס, איך האב געבעטן די רבנים אסר נישט דעם אינטערנעט, סקולענער רבי אסר'ט עס ווייל ער איז א טיפש א בהמה, ער האט אין זיין לעבן נישט געדארפט ארבעטן פאר א דאלער, און נישט נאר דער קאפ איז אים אלט און פארקאלעכט נאר דער אחור אויכעט, ער פלעגט קומען דאווענען פירע, נאך די שקיעה פלעגט ער קומען דאווענען. אין סאטמאר אן א מנין פון אזאלכע אידן גייסטו אים פירן זיי זאלן פירן כלל ישראל? דו ווייסט וויאזוי אונז זעמער אויס? און טאמער קענען עס די רבנים נישט אפשטעלן קען די גאנצע וועלט זינגען דידן נצח. יעצט איז געשטאנען אין איד אן ארטיקל, איך ליין נישט דעם איד, נאר יעדער האט אריינגעקאלט, ס'איז געשטאנען אן ארטיקל, כהאי לישנא לא פחות ולא יותר, אז ס'איז שוין דא איבער זיבן הונדערט קינדער וואס מ'האט ארויפגעשיקט צו חינוך עצמאי אויף ארץ ישראל, און ס'איז אויך געשטאנען. אז חינוך העצמאי הייבט אן יעצט צו זעהן אז סאטמאר בייגט זיך און זיי זענען מודה אז חינוך עצמאי דאס איז דער ריכטיגער חינוך און דעם ווי מען זאגט ראטעווען אידישקייט און סאטמאר האט זיך געבויגן זיי האבן זיך געבויגן זיי האבן אלע יארן געלעבט אין א מיסטעיק זיי האבן נישט צוגעלאזט חינוך עצמאי און הונדערטער טויזענטער קינדער זענען געגאנגען לטמיון וועגן דעם. ס'נישט פונקט אויפן לשון אבער דאס איז דער מכוון. דאס האמיר אונז ערלעבט אז משה פרידמאן האט מייבם געווען דעם איד און דער ברך משה, איינער האט געזאגט איך זאל מער נישט רופן ברך משה, איך זאל אים רופן בוצע ברך נאץ השם, דער בוצע ברך האט עס איבערגעגעבן פאר משה'ן און מען פירט עס, מען האט אראפגעברענגט דעם רעבן מיט זיין גאנצע שיטה, מען האט אים אראפגעברענגט, אז קיינער האט דעם מענטש אזוי נישט געקענט אראפברענגען, קיינער אין די וועלט האט דעם מענטש נישט געקענט אזוי אראפברענגען, נאר די היימישע חברה. דאס בעט איך נאכאמאל די אלע רבנים זאלן אינטערשרייבן קעגן דעם מואוומענט פון חינוך עצמאי און זאלן אויכעט אינטערשרייבן אז ס'טאר נישט ארויסקומען א איד אויפן אינטערנעט און זאלן אויכעט מאכן זיכער אז אלע בחורים און יונגלעך האבן ווי צו גיין אין חדר ווייל אונזער פראבלעם איז נישט פראנצויזישע אידן זיי האבן זיך פאר אונז אויך נישט געזארגט אונז דארף מיר זיך זארגן אז אונזערע קינדער זאלן זיין סעיף, און האבן קלאסרומס און די געלטער וואס מען לייגט אריין אין פראנצויזישע אידן דארף מען אריינלייגן דא ביי אונז, מען דארף בויען נאך תלמוד תורה'ס, די גאווערמענט געבט גענוג געלט אויסצוהאלטן, מען דארף בויען נאך מיידל סקולס און מען דארף יעדן ארייננעמען, קוקט מדינת ישראל, קוקט וויאזוי זיי פארן, יעדן רוו פיקן זיי אויף, ס'איז ממש א נחת וואס דארט גייט פאר. די מלחמה קעגן סעקשועל אביוז. דא האמער אונז א טענשן, אבער מען שלאג מיר זיך. יא, און ער פארלירט, זיין פרעסטידזש פאלט זייער שטארק. אבער איך וויל צוקומען צו א וויכטיגע נקודה. אמעריקע ארבעט אז ס'זאל נישט זיין קיין רעישעל ווייעלענס. אמעריקע רעדט זיך איין זיי קענען איבערמאכן סדרי בראשית. דעם טאג וואס א קאץ וועט נישט נאכלויפן נאך א מויז, וועט עטץ וויסן אז ס'איז דא, ס'איז נישט דא מער קיין רעישעל ווייעלענס. און דעמאלטס וועט אן אראבער נישט נאכלויפן א איד, און א איד נישט נאכלויפן אן אראבער, און ס'וועט זיין אזוי ווי דער נביא זאגט, וגר זאב עם כבש. ס'וועט זיין אן אנדערע סדרה. אבער ביז דעמאלטס, ביז משיח קומט, וועט עס נישט זיין. יעצט זענען זיי געגאנגען אין בני ברק, און זיי האבן געזאגט פאר די אלע ספרדישע קינדער אז זיי האבן נישט וואס צו קומען אין סקול. ארויסגעווארפן פֿופֿצן קינדער. נו. געגאנגען די מדינה, זיי האבן געזאגט אנטשולדיגט, אונז געמער געלט פאר אלע סקולס, און אונז זעמער באלעבאס, און טאמער ס'עט נישט זיין קיין סקול, טאמער מ'עט זיי נישט אריינלאזן, קומער אונז אריין אין פיקטשער. נו זענען זיי דאך געווען גרויסע חכמים, שטיינעמאן, דער רשע שטיינעמאן, האט ער געזאגט אז מ'גייט נישט זונטאג עפענען די מיידל סקול, קיינער זאל נישט גיין אין סקול. דער אפגעפליקטע בהמה ביי די הונדערט און צוויי יאר מיינט אז מדינת ישראל האט מורא פאר אים אז ער האט געזאגט אז קיינער זאל נישט קומען אין סקול. זיי האבן גארנישט קיין מורא פאר דיר, זיי לאכן זיך אויס, זיי וועלן אראפלייגן דעם פיס, און זיי וועלן נאך אריינברענגען פרייע קינדער אויכעט, וואטש זיך צו, ווייל זיי טויגן צו דעם, ווען ס'קומט די רעישעל ווייעלענס מיט פרומע זאכן, ווייסן זיי פונקטליך וויאזוי צו באהענדלען דעם עולם, און דאס גייט זיין די ענדע פון די אלע זאכן, פארשטייסט? ביי אונז אין ווילימסבורג זענען מיר די וואוילע, די ערליכע, יא, תלמידי רבינו זכרונו לברכה, יא, ביי אונז, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט ביי אונז. ביי אונז ווארפט מען ארויס יונגלעך מיט מיידלעך אין די גאס. יא, דאס איז דער חילוק צווישן ראו מה בין בני לבן חמי. דאס איז א חילוק צווישן מדינת ישראל און צווישן אונז. ס'איז א דזשאוק! רבותי! לאמיר זיך אין אכט נעמען אז אונז זעמער אזוי אראפגעפארן פונעם ריכטיגן וועג, אז איך ווייס נישט צו אונז קען מיר שוין אפילו צוריקפארן. אזוי אראפגעפארן זעמער. יעצט דער איד איז מסביר זיין שיטה פארוואס ער מוז גיין אויפן אינטערנעט, ווייל דעם רעבנס שיטה איז דאך געווען אז מען דארף מודיע זיין פאר די אומות, אויפן אינטערנעט איז דער בעסטער וועג. דורך די סברה האב איך דאך געשריגן מיט פיר יאהר צוריק ווען ער האט זיך צען געשלאגן מיטן אינטערנעט, ווי איז דען דא נאך אזא גוטע קאמיוניקעישן ווי דער אינטערנעט? נטרונא איז אויפן אינטערנעט, אלע אראבער וואטשן עס, יעצט פארוואס האסטו דעמאלטס גע'אסר'ט דעם אינטערנעט? דאס איז די פראבלעם דא, די פראבלעם איז אז עטס לעבטס נישט אינקאנסיסטענט, ווען די גייסט אריין און די מאכסט די משומר צו איך ווייס נישט וועלכע דאס איז, דעמטס העט מען מוישע'ס איד יא דורך לאזן אויפן אינטערנעט, און נחום ראזנבערגס האטליין העט מען נישט דורך לאזן אויפן אינטערנעט, און די מינוט ווען מען זעהט אז ס'איז אינקאנסיסטענט זאגט יעדער דאס איז א האול קאראפשען און מען וויל נישט האבן דערמיט צו טוהן, דעם טאג מען האט געטראפן א ניינטין עיטי קוואדער האט מען געדארפט זאגן קינדערלעך ס'האט זיך אויסגעמישט אפאר פרעמדע, כ'על עס דיר אויפטוישן. דאס האט מען נישט געטוהן? האט געזאגט דער רבי האט געהאט א ווייטן בליק, ער האט זיך געמאכט חוזק פון רעבן בפניו, ער איז נישט דארט געווען דער רבי אבער דאס מיינט יעדער וואס האט עס צוגעקוקט, יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן די אלע רבנים וואס האבן געבעקט זאליקא'ן, זיי האבן דאך געמיינט אז אהרן איז דער מקור הרשעות און דער מקור השייגעץ שטיק, ער איז, אבער יעצט האט עטס געבעקט זאליקא'ן, יעצט לאמיך זעהן וואסערע א ווארט עטס האטס אויף זאליקא'ן. ער שיקט קינדער צו חינוך העצמאי, ער טוט דאס ארגסטע וואס ס'קען זיין. פיקטשער אין יור מיינד ווען איך זאל עס טון, ווען איך זאל ווען זיין דא אינוואלווד און איך זאל שיקן די קינדער אויף חינוך העצמאי, וואס וואלט ווען דעמאלטס געווען? וואס וואלט געווען? וואלט מען ארויסגעקומען מיט חרמות מיט איסורים, מען וואלט ארויסגעווארפן פון אלע שולן, ווען זאליקא קומט אריין צו דאווענען ראש השנה דארף מען אים אנכאפן און ארויסווארפן. נאר קיינער וועט דאס נישט טוהן ווייל יעדער וויל זיין די גוד גיי, נאר ביי נחום ראזענבערג האט קיינער נישט געזוכט צו זיין די גוד גיי ווייל עטס האטס געמיינט אז איך קערי נישט קיין וועיט. איז לכל הפחות די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, די רבנים זאלן כאטש טוהן אזוינפיל אז זיי זאלן יעצט אונטערשרייבן קעגן זאליקא'ן. זאליקא איז א פארברעכער, ער מיינט אז מ'האט עהם גענומען ווייל ער איז דער גרויסער תלמיד חכם צו דער ירא שמים. אים האט מען גענומען ווייל מען האט געוואלט וויי טון פאר אהרן'ן. מען האט זיך איינגערעדט אז אהרן וועט אפפירן סאטמאר. יעצט האט מען דאך צוויי וואס זיי פירן אפ סאטמאר. ס'וועט דאך גיין אסאך שנעלער. און אויב מען האט געוואלט האבן דווקא דעם עצי חיים'ס אייניקלעך האט מען קענט נעמען דעם קלויזענבורגער'ס קינדער. זענען תלמידי חכמים, יראים ושלימים אלע. דער קלויזענבורגער האט איבערגעלאזט אזעלכע וואוילע קינדער. ער פאקט איין דעם גאנצן סיגוטער'ס הויז. פארוואס האט מען זיי נישט גענומען? ווייל זיי האבן נישט פארשטאנען דעם רעבינ'ס שיטה. צו זיי האבן נישט געוואלט פארשטיין. איך זעה דאך אז זאליקא פארשטייט אויך נישט. סאו ווי זענען די אלע רבנים וואס האבן אים געבעקט? עטס האטס אים געבעקט, דארף עטס יעצט אראפלייגן די פיס און זאגן אדער הערסטו אויף מיט די מעשות, אדער וואקן מיר אונז אלע ארויס, אדער ווארפטס אים ארויס פון שול, אזוי ווי עטס האטס געטון צו מיר. שרייבטס אראפ, דער שייגעץ האט נישט קיין דריסת הרגל ביי אונז, ער בוגד'ט אין יעדע זאך וואס דער רבי האט אונז געלערנט. און דאס איז אויך א חלק וואס ער ברענגט אונטער אידישקייט, ווייל מ'זאגט אזוי, נחום ראזענבערג האט יעדער געשטויסן, קיינער האט מיך אפילו נישט אראפגערופן, איין ווינער רב האט מיך גערופן ווען כ'האב געענדיגט דעם שמועס מיט אים פופצן מינוט, האט ער נישט אונטערגעשריבן. סא איין ווינער רב האט מיך אראפגערופן, ער האט נישט אונטערגעשריבן, און די איבריגע האבן אלע אונטערגעשריבן אפילו מיך נישט גערופן. און ביי זאלי קאהן וואס ער טוט דברים מפורסמים וואס ממש איז אין הדעת סובלתו, ער מעג עס טון, פארוואס? ווייל זלמן לייב פיליפ האט מורא צו עפענען א ווארט ווייל ער איז אנגעשטעלט אין סאטמאר, עס וועט זיין א מלחמה און אפאר דיינים וועלן פליען, ביי מיר האט קיינער נישט מורא געהאט ווייל זיי האבן געוואוסט אז זיי וועלן נישט פליען, נאכדעם וואס די רבנים האבן אונטערגעשריבן איז געווען אסאך יונגעלייט מיט בחורים וואס האבן מיר געשריבן בריוון, זאלסט וויסן איך בין א וויקטעם פון דעם, איך בין א וויקטעם פון יענעם, עס איז געווארן אן אפענער שמועס. עטס ווייסט וואס איך גיי טון יעצט? איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל און איך גיי מאכן זיכער אז דאס גייט בלייבן אין א בוק, ס'איז דא איינער וואס ער וויל שרייבן א בוק, ער וויל באשרייבן א מלחמה, פרעג איך אים צו וואס דארפסטו דאס האבן, דערציילט ער מיר, ס'איז געווען מיט פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק, איז געווען אין בני ברק א יונגערמאן וואס האט מאלעסטעט זיינע קינדער, געהייסן אייזענבאך, פון די באקאנטע אייזענבאך'ס אין ירושלים, מ'זאגט אז מ'ווארפט א שטיין אין די לופט אין ירושלים פאלט עס אדער אויף א קאץ אדער אויף אן אייזענבאך. און ס'איז געגאנגען, דער אייזנבאך האט מאלעסטעט זיינע אייגענע קינדער, דאס קינד האט עס נישט אויסגעהאלטן, האט נישט געוואוסט צו וועם צו גיין, איז ער געגאנגען צו די ידיעות אחרונות און ער האט באשריבן א בוך פון אפשר צוויי הונדערט פעידזשעס הייסט שתיקת החרדים. שוין. ווען איך בין געקומען מיט זעקס אדער זיבן יאר צוריק אויף ארץ ישראל האט מען מיר געגעבן אן אינטערוויו מיט איינער פון די גרעסטע צייטונג שרייבערס און זי האט זיך אראפגעזעצט מיט מיר אין א האטעל, אונטן אין די לאבי, דארפט זיך נישט זארגן, זי איז מיטגעקומען מיט נאך פיר שרייבערס, און כ'האב געזאגט אז ביי אונז איז די ענין פון זנות מותר לכתחילה, האבן זיי אנגעהויבן צו טענה'ן, ברענג אונז צוויי יונגלעך אדער בחורים דא זאלן שטיין זאלן אונז פארציילן זייער מעשה, האב איך געזאגט וואס רעדסטו, מ'ווארפט דאך אים ארויס פון די ישיבה, מ'וועט דאך זיין טאטע לייגן אין חרם, נאך א האלבע שעה זענען זיי געווען קאנווינסד אז מיין מעשה איז סתם פטפוטי דברים בעלמא, ס'איז אבי גערעדט. קענסט נישט ברענגען אפילו צוויי, דו זאגסט עס איז דא אזוינפיל הונדערטער קעיסעס, שוין, האב איך געזאגט פיין. געט זיך א רוף פון דארטן א שרייבער פון די צייטונג, עס איז נישט געווען פארן ידיעות, ס'איז געווען פאר אן אנדערע צייטונג, זאגט ער וועיט א מינוט, מיט פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק איז ארויסגעקומען א בוק וואס דאס הייסט שתיקת החרדים, די ידיעות אחרונות האט דאס געדרוקט, און מען האט עס אראפגענומען פון אלע שעלפס, זענען געגאנגען זיצענדיג מיט מיר ארויף אויף די טמא'נע כלי, קען זיין וועגן דעם טאר מען נישט האבן קיין טמא'נע כלי. זיי האבן געמאכט קאנעקשאנס מיט די אידיאט, זיי זענען דאך אויך צייטונג שרייבערס, און זיי האבן געזאגט יא, אונז האמיר דעם ביכל, ווילסט עס האבן, מען שיקט מיר דאס דיר אריין אויפן אינטערנעט. דעמאלטס האט זי זיך אנגערופן די צייטונג שרייבער, געב מיר א וואך איך זאל דאס דורכקוקן, און קום דארט וואו איך וואוין, זי וואוינט ערגעץ איך ווייס וואו, אויף יענעם עק אין נארט און צפון תל אביב, און זי האט געזאגט קום דארט אהין, און דארטן וועמיר אונז האבן א רענדעוואו, אויכעט אין א קעפעי, נישט נישט ביי מיר אינדערהיים, זי האט פארשטאנען אז איך וועל נישט גיין. און דעמאלטס איז עס געווען די ערשטע מאל וואס מען האט באשריבן מיין פרשה אז ס'טוט זיך חאזעריי. שרייט יעצט דער וואס ער וויל עס ארויסגעבן, ער וויל זיך לאזן קאסטן גרויס געלט, ער וויל מיך אינטערוויוען, ער וויל האבן אלע פיקטשערס מיט די חרמות מיט אלע רבנים, שרייט ער צו מיר, אונז מוז מיר דאס האבן פאר די פיוטשער ווייל דאס קען ראטעווען כלל ישראל צוואנציג דרייסיג פערציג יאר דאון די ליין. עס קען זיין ס'וועט זיין נאך א היטלער מלחמה, מ'וועט זיך טרעפן ערגעץ איך ווייס נישט וואו. מ'זאל וויסן ס'איז דא אזא זאך אז מלמדים האבן געהאט א קראנקהייט און געטאטשט און יעדער האט עס געטון בהיתר. און יעצט אז איך פאר אויף ארץ ישראל מערצעשעם גיי איך מאכן מיט זיי א ראנדעוואו, מ'וועט זיך דורכרעדן, מיט פיקטשערס מיט אלעם מיט אלע רבנים, און איך האב אויכעט זיבן בלאט וואס בחורים האבן מיר אריינגעשריבן, נושרים פון סאטמאר, וואס האבן געמאכט א עקסטערע קלאב ווייל זיי האט מען ארויסגעווארפן נאכדעם וואס מ'האט זיי מאלעסטעד, און זיי שרייבן מיר אריין אויף יעדן מענטש מיט וועמען זיי האבן געהאט א פראבלעם, און רבותי יו עינט סין נאטינג יעט. גיבט'ס ארויס חרמות אויף נחום ראזענבערג, יעצט גיי איך מיך שלאגן דארט וואו ס'וועט ענק וויי טון, נישט אין סאטמארע שול, עלפערט האט געזאגט גיי ארויס בין איך ארויס, כ'האב געוויסט דא אז כ'וועל געווינען געווין איך גארנישט, געווין איך אז איך זאל בלייבן מיט חזקי' ראזענבערג דאווענען, און מיט חזקאל טייטלבוים זאל מיך מוציא זיין מיט תקיעת שופר, דאס אלעס מיט וועם איך בלייב, דאס איז מיר נישט געווען קיין גרויסער גליק צו איך בלייב דארט מיט ענזיל שטערן, אן עם הארץ, א שטריק, א קנאה, דאס אלעס וואס עס זענען דארט. צו יצחק שטערן, דער אנדערע שייגעץ. מיט די חברה וויל איך נישט בלייבן עניוועי, ס'איז א גרויל דארט צו בלייבן, אלע עלטערע יונגעלייט זענען עניוועי אוועק פון דארט, איז במילא האב איך גארנישט געהאט זיך דארט צו שלאגן, איך גיי מיך שלאגן וואו ענק וועט וויי טון, איך גיי מיך שלאגן מיט די צייטונג, איך גיי ארויסגעבן א געהעריגן ביכל שתיקת החרדים, ס'וועט האבן אן אנדערן נאמען, און אלעס וועט זיין באשריבן, און דער עיקר איז די פאנטש ליין אז כ'האב מיך קיינמאל נישט געשלאגן מיט קיין חזירים. חזירים האבן אונז געקענט אפווישן, אונז האבן זיך געשלאגן מיט די רבנים, אויכעט ווייל זיי זענען חזירים האבן זיי עס געוואלט זאל אנהאלטן, און אויך ווייל זיי האבן געמאכט געלט, נאנאנאנאנא די געים איז אווער רבותי, איי דאונט קערי וועיט, דערווייל פרעגט ס'בעלזער רב איף איי דאונט קערי וועיט, ער שרייט יעצט ווען איך פאלג ווען דעם נחום ראזענבערג פיר יאר צוריק און איך טשענדזש די צוות די קרו וואלט געווען היינט אקעי, היינט עט ער באצאלן מיליאנען, ער טוט אים. שוין, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי צוגעלייגט און מ'עט מערצעשעם צוריקקומען נאך די וואך. איך האף כ'על ענק שוין קענען געבן דעם נאמען פון דעם רב וואס מ'האט אויפגעפיקט. אה, דאס גייט נישט. די געים איז אווער אלל אווער. שוין זייטס געזונט און האטס א פרייליכן חודש און א פרייליכן יאר, א כתיבה וחתימה טובה.